לויט דעם גאר יונגן און שיינעם אויסזען פון זיין פנים וואלט מען געקאנט מיינען אז ער איז אלט נישט מער ווי א יאר זיבעצן, א ליבער שמייכל מינעט זיך אויף זיינע דינע ליפן, ער איז אויסגעמאגערט, באוועגליך, די קייטן אויף זיינע פיס דוכט זיך זענען שווערער פון אים אליין, פון זיין גאנצן אויסגעצויגענעם גוף. דער אפגעשוירענער קאפ פּאַסט אים גראָד. פֿון דעם ביסל אינפֿאָרמאַציע, וואָס ניקאָליי רודין האָט מיר וועגן אים איבערגעגעבן, ווייס איך שוין, אַז די קינדישע שמייכלדיקייט אויף זײַנע דינע ליפּן שטימט נישט אין גאַנצן מיט זײַן אמתן געמיט, וואָס האַלט זיך אין ברעכן אונטער שווערע, אָפֿט מאָל אַפֿילו אונטער פֿינצטער, פֿאַרצווייפֿלטע איבערלעבונגען. רודין האָט מיר געזאָגט, ער איז אײַער שכן צו דער רעכטער האַנט, קוקט אים נאָך, גיט אַכטונג אויף אים, ער נויטיקט זיך, מע זאָל אַכטונג געבן אויף אים, ער איז נאָך כּמעט אַ ייִנגל און גענומען אויף זיך אַ שרעקלעכע אַחריות. אין וואָס באַשטייט די שרעקלעכקייט? האָב איך געפֿרעגט, און רודין האָט געענטפֿערט, ער וועט אײַך אַליין מסתּמא דערציילן. מיכאיל יעדניצקי, א סטודענט, א פּאָלאַק, א יאָר פֿיר און צוואַנציק, א הויכער, א קרעפטיקער, מיט ברייטע, מאַסיווע אַקסלען. זיין לענגליכער קאָפּ פילט זיך גרוים און זיכער אויף זיינע ביידע אַקסלען. זיינע אויגן קוקן אויף אייך שטרענג און כמורנע, און מערער מאָל דוכט זיך, אַז זיי קוקן. אינגאנצן נישט אויף אייך און נישט אויף קיינעם, זיי ווילן נישט קוקן אויף אייך, זיי קוקן אין זיך ערגעץ, און דאס וואס זיי זעען קוקנדיג אין זיך פילט זיי אן מיט אומהיימליכקייט, און די אומהיימליכקייט דערשרעקט אייך, אז איר רעדט צו אים ענטפערט ער אייך קורץ, נישט גערן, אמאל ענטפערט ער גארנישט. ער מיידט אינגאנצן אויס אריינצולאזן זיך אין א שמועס וועגן וואס נישט איז. רודין, אינפארמירנדיג מיך וועגן אים, האט געזאגט, מיר שלאפן בעטל צו בעטל שוין איבער דריי חדשים, און נישט איך און נישט שטיין ווייסן עפעס פרטימ'דיגס וועגן אים. מיר ווייסן נאר אז ער איז פאר'משפט אויף זעקס יאר קאטערגע פאר אגיטירן צווישן מיליטער צו אן אויפשטאנד קעגן צאר. צוקאָפּנס פֿון זײַן שטרױ-קישן האָב איך באַמערקט ליגן שאָפּענהױערס בוך די װעלט װי אַ װילן און װי אַ פֿאָרשטעלונג. אַנטאָן קאָלאָדניק און מײַן בן-עיר אָרקע פֿון זײַן אַרעסט אָן איז אָרקע צוגעקומען אַ צװײטן נאָמען, בעזימיאַני, װאָס עס מײנט נאָמענלאָזער. בײַם אַרעסטירן אים און בײַם מישפּט האָט ער נישט געקאָנט אָנגעבן קײן פֿאַמיליע-נאָמען, װײַל ער האָט נישט געהאַט. נישט געווען צוגעשריבן צו קיין משפחה, איז אים געגעבן געווארן א בראָדיאַגע נומער. קאָלאָדניק און אורקע זענען אַרעסטירט געווארן צוזאַמען אַלס פערד-גנבֿים אין אַ בלוטיקן געשלעג מיט פּויערים אין אַ דאָרף נישט ווייט פֿון מײַן היימשטעטל. די פּויערים האָבן זיי געכאַפּט אין מיטן נאַכט ווען זיי, קאָלאָדניק און אורקע, האָבן געהאַלטן בײַם אַרויספֿירן עטלעכע פערד פֿון די דאָרפֿשטאַלן.

אַ געפּאַקט קײַלעכדיק רוסיש מענטשל, אין עלטער פֿון אַ יאָר פֿערציק, אַ שטיל פֿאַרװאַסערט פּנים, האַלב אַרונטערגעלאָזטע פֿרום-קוקנדיקע אױגן. פֿון ערשטן בליק מײנט איר, אַז איר זעט פֿאַר זיך אַ נעבעכל, װאָס קאָן קײן צװײ נישט צײלן. ער שפּאַנט אַרום איבערן קאַמער מיט רואיק קליינע ווייכע טריטעלעך, די קייטן אויף זיינע פיס באמבלען זיך אונטער, קוים מען הערט זייער קלאנג, אזוי ווי אויך זיי וואלטן געמאכט געווען פון עפעס א ווייכן שטאף און נישט פון אייזן. אין האנט האלט באסאנאוו א קליינע עוואנגעליע, ער לאזט זי קיינמאל נישט ארויס פון זיינע הענט, זיינע ליפן האלטן שטענדיג אין איין שטילן פרעפלען, איר וועט נישט הערן פון אים קיין גראב ווארט, אז ער ווענדעט זיך צו אייך וועט ער קיינמאל נישט פארפעלן צו זאגן חבר'ל.

האָבן אים די מיטקאַמערניקעס קײנמאָל נישט גערופֿן. אַן אַלט פּױערל פֿון אַ יאָר פֿינף און זעכציק, אַ גוטמוטיקער, אַ שטילער װי אַ פֿליג, אַ גרײטער צו דינען אַלעמען אין קאַמער, צו װאַשן פֿאַר אַלעמען די דילן, קאָלאָדניק און אױך טײלװײַז אורקע, האָבן זיך פֿון אָנהױב צוגעכאַפּט צו אים, צו מאַכן צו מאכן אים פאר זייער משרת און אויך אפצוגעווינען פון אים דורך קארטן אפילו זיין ארעמען פאיאק, ווען נישט דאס אריינמישן זיך פון די פאליטישע וואלטן זיי אים פשוט פארפייניגט. די קייטן אויפן זיידנס פיס האלטן זיך נישט גוט, זיי שלעפן זיך שטענדיג נאך, זיי פלאנטערן זיך צווישן זיינע קני און קלאפן איבער זיי.

אבער אויפריכטיג און רירנדיג. אויף באסאנאוון, וואס איז געשלאפן אקוראט נעבן אים, האט ער געקוקט מיט א געפיל פון מורא, כאטש צוזאמען מיט אים באסאנאוון האט ער געליטן צרות פון קאלאדניק'ס ווילדער אכזריות, אויב צו באסאנאוון האט קאלאדניק סוף כל סוף אנגעהויבן ארויסווייזן איינזעהעניש און אפילו דרך ארץ, ווייל.

יעדעס מאל ווען ער לייגט זיך אויף זיין געלעגער איידער ער לייגט אוועק זיין קאפ אויף דעם שטרוי קישעלע, צלמט ער איבער דאס קישעלע עטליכע מאל, און נאכדעם ערשט לייגט ער אוועק זיין קאפ ווי אין ווייכע גוטע ארעמס אריין, אזוי דערציילט מיר וועגן אים רודין. איז, דאס זענען די אכט, מיך אריינגערעכנט, פארשוינען פון דער קאמער. אין דעם סדר ווי זיי ליגן איינער נעבן דעם אנדערן, אכט פארשוינען, און צו זיי, ווי איך האב שוין אונטערגעצייכנט, און איך צייכן עס אונטער נאכאמאל, צו זיי, צו די אכט, א ניינטער, דער ניינטער הענגט אנטקעגן מיינע אויגן אקוראט אין ווינקל איבער קאלאדניק'ס קאפ,

אום אויף אים, ווי מען קוקט זיך נישט אום אויף אונז, ער הענגט און עס קוקן זיך נישט אום אויף אים אפילו די אין קאמער וואס דערמאנען זיין נאמען און זאגן תפילות צו אים. אפילו דער אלטינקער, אפילו באסאנאוו, וואס לאזט נישט ארויס די עוואנגעליע פון זיינע הענט, דער איינציגער וואס באמערקט אים אויף דער וואנט ווי ער הענגט בין איך, דער אין וועמען ער וועקט שטענדיג אויף פיין־גערודער אין דער נשמה, פיין און חשבון, חשבון וואס איך מאן פון אים, איך מאן און ער האט נישט וואס צו זאגן אויף דער מאנונג מיינער, ער האט נישט וואס צוריק צו געבן מיר, אבער איך בין דאך דער איינציגער וואס האט אים אין זינען און רעכנט אים צו פאר א ניינטן ארעסטאנט צו די אכט, די אנדערע טוען אפילו דאס נישט, ער איז נישט אין זייער חשבון אפילו ווען ער איז פאר זיי גאט אדער גאט'ס זוהן. קאפיטל זעכצן איצט שטעלט זיך פאָר אַ שטייג, און אין שטייג שפּאַנען אַרום אָדער זיצן אָדער ליגן אַכט לייבן, אָדער אַכט לעמפּערטן, אָדער אַכט בערן, אָדער אַכט וועלף, אָדער אַכט שעפּסן, אָדער אַכט שימפּאַנזעס, און צוזאַמען מיט זיי אין אַ ווינקל צווישן צוויי ווענט אַן אויפגעהאָנגענער גאָט. שטעלט זיך פאר אזא שטייג, אדער שטעלט זיך פאר אביסל אנדערש, אין דער שטייג שפאנען ארום אדער זיצן אדער ליגן זאַלבע אַכט, א לייב און א לעמפערט און א בער און א וואלף און א שעפס און א שלאנג און א קו און א שימפאנזע, און צוזאמען מיט זיי אין א ווינקל צווישן צוויי ווענט אן אויפגעהאנגענער גאט. שטעלט זיך עס פאר. און שטעלט זיך פאָר מיטאַמאָל, צעקלינגט זיך אַ גלאָק איבער אַלע קאָרידאָרן, און נאָכן גלאָק אַן אויסרוף, אוי, שטעלן זיך אויף רעוויזיע! אַלע אין קאַמער שטעלן זיך אויס אין איין הרף עין, אַ גלייכע שורה, די כאַלאַטן פאַרקנעפּלט, די הענט אויסגעצויגן אַרונטער. די פּענעמער געװענדעט צו דער טיר, די טיר עפֿנט זיך און עס שפּאַנט אַרײַן מיט האָפֿערדיקע טריט דער הױפּט-נאַטשאַלניק פֿון בוטירקי, אַ שלאַנקער, אַ יום-טובֿדיקער, ער איז אױסגעפּוצט אין זײַן שטײַפֿן מונדיר, זײַן ברוסט אַרױסגעשטעקט, געפּאַנצערט פֿון בײדע זײַטן באַגלײטן אים װעכטער מיט אָנגעשטעלטע רעװאָלװערן אין די הענט, ער מעסט אַלעמען אָפּ מיט אַ געניט אױג און גיט אַ זאָג אײדל, זייט געגריסט, קינדער! איבער דער קאַמער צעטראָגט זיך דער ענטפֿער ווי אַ כאָר, געזונט ווינטשן מיר אײַער וווילגעבורט! ער שטייט אַ רגע, מעסט אַלעמען נאָך אַ מאָל אָפּ מיט זײַן אויג, עס דוכט זיך, אַז ער וויל שוין אַ קער טאָן זיך און אַרויסגיין. מיר אַלע שטייען און עס קלאַפּט אונדז דאָס האַרץ איבערן גורל פֿון רודינען. דאָס האַרץ פֿאַלט אונדז אײַן, ווען מיר זעען, ווי ער גיט. פּלוצלינג אַ שפּאַן צו און שטעלט זיך אַנטקעגן רודינען פּנים אל פּנים. ער קוקט אים אָן אַ רגע און גיט אַ זאָג נישט בלשון דו, נישט בלשון איר, נאָר בלשון סתּם, נו, וואָס? מע נעמט און מע טוט זיך אַליין אויס די קייטן פֿון די פֿיס? הפֿקר הייסט עס? אַ פֿאַרטײַעטע שטילקייט.

צי מען האט נישט וואס צו ענטפערן? זיינע אויגן שטעכן זיך אריין ווי שפיזן אין רודינ'ס אויגן, רודין האלט נישט אויס זיין באשלוס צו שווייגן און גיבט א זאג מיט א שארף קול אין זעלבן טאן בלשון סתם, מען האט ריכטיג פארגליכן די ביקס צו די קייטן, ריכטיג פארגליכן, דארף איך נישט די קייטן אזוי ווי איך דארף נישט די ביקס. דער נאטשאלניק ווערט בלייך, ער טוט א געשריי, שווייגן! רודין נישט רעכנדיג זיך מער מיט קיין זאך טוט א געשריי אויף צוריק עקשנות'דיג נאך שארפער זאג איך דאס זעלבע, שווייגן. דער נאטשאלניק ווי אן אפגעבריטער גיט זיך א דריי צום ארויסגאנג און טוט א זאג צו זיינע באגלייטער, נעמט אים! און זיי, ער גיט א ווייז מיטן פינגער אויף אונז, מארגן איז זונטאג, נישט געבן זיי קיין זונטאג מאלצייטן, האלטן זיי צוויי טעג אויף ברויט און וואסער, האלטן זיי פארשלאסן אן שפאציר. די וועכטער נעמען רודינען אונטער די ארעמס און פירן אים ארויס, די טיר פארשליסט זיך. אלע זעצן מיר זיך ארונטער אויף די טומבעס, ארומגעכאפט מיט א פארשטיקט שווייגן. ביז דאס שווייגן רייסט אויף מיטאמאל פון זיך אליין. דער ערשטער וואס רייסט אויף די אנגסטיגע שטילקייט איז קאלודניק, ער גיט א שפרינג אויף, נעמט טופען מיט זיין קרומען פיס, בראזגען מיט זיינע קייטן, זיין מויל נעמט א שוימען, אין דער ערד אריין זוינע די מאמע אלע פאר איינעם? איך בין נישט מחיוב צו ליידן צוליב יעדן יאלד, נישט מחיוב. ער האט מיך נישט געפרעגט צו ער זאל אויסטון די קייטן אין די געדערים אריין אין מאמען אריין. ארקע טוט א קוק אויף מיר, ער ווייס נישט וואס צו טון מיט זיך. איך כאפ אויף זיין קוק און ענטפער אים צוריק מיט א שארפן און מאנענדיגן בליק. עס טוט מיר הנאה וואס ארקע פילט צוליב מיר אין פארלעגנהייט און צוטומלונג, א סימן הייסט עס אז ער איז נאך נישט פארקרימינאליזירט געווארן אינגאנצן, נאך נישט פארדארבן געווארן אינגאנצן, ער כאפט ארום קאלודניקן און נעמט אים איינצאמען. קאָלאָדניק אָבער ווערט נאָך ווילדער, ער רײַסט זיך אַרויס פֿון אורקעס הענט, גיט אים אַ שטויס אָפּ פֿון זיך, אַז יענער פֿאַלט שיִער נישט צו דער ערד. דו קריך מיר נישט אין לעבער אַרײַן מיט גוטינקע ריידעלעך! פֿון וואַנען קומען צו דיר מיט אַ מאָל די גוטינקע ווערטעלעך? אַ בראָך אין אונדז ביידע! ווילסט זיך מיטאמאל אויספיינען? מיטאמאל? וואס הייסט? איינעם פון זייערע פארגלוסט זיך אויסצוטאן די קייטן, דארף איך דערפאר אפקומען? דארף איך דערפאר ווערגן זיך מיט הינטיש ברויט און וואסער אין די לייז אריין? ער שפרינגט צו צו יעדניצקין, שטרעקט אויס אנטקעגן אים און קוקט אויף אים ווי ער וואלט פון אים געמאנט אן ענטפער. יעדניצקי זיצט אויף זיין טיומבע, דעם קאפ צוגעבויגן צו די קני און שווייגט. קאלאדניק ליארעמט ווייטער, איך בין נישט מחויב צו ליידן צוליב אייערע, זאג איך. יעדניצקי הייבט אויף דעם קאפ, נעמט דורך קאלאדניקן מיט זיינע שארפע אויגן און זאגט נישט קיין ווארט. קאלאדניק טרעט נישט אפ. ער שטייט אנטקעגן יעדניצקין און טופּעט מיט די פיס און מיט די קייטן און יאמערט אזש. נישט מחויב! איך טראג מיינע קייטן, טא טראג אויך! שלעפּ זיי נישט אראפּ פון די פיס! טראָגט, טראָגט אַ בראָך אין די זײַטן! יעדניצקיס פּנים װערט װײַס װי קאַלך. ער שטעלט זיך אױף. אַלע אבֿרים אים װאַרפֿן זיך. ער זאָגט שאַרף און שנײַדיק, גײט צו אײַער פּלאַץ! איך זאָג, גײט! קאָלאָדניק נעמט אָפּטרעטן, איז זיך מײשבֿ און שפּאַנט צו צוריק. אורקע גיט אים אַ נעם און ציט אים אַװעק. דאָס מאָל לאָזט ער זיך. אורקע זעצט אים אַװעק. קאָלאָדניק לאָזט זיך אַװעקגעזעצט װערן. פֿון זײַן נאַקעטן קאָפּ קײַקלען זיך טראָפּן שװײס, רינען איבער זײַן שטערן, איבער זײַנע באַקן. דורך זײַן האַלדז רײַסט זיך אַ שװערער קראַנקער אָטעם. ער זיצט אַן אױסגעשעפּטער. אורקע טרעט נישט אָפּ פֿון אים. מײדט אױס פֿון צו קוקן אױף מיר. און װען ער טוט אַ קוק, איז זײַן קוק כּמעט אַ שעמעװדיקער. באסאנאוו גייט ארום די גאנצע צייט איבערן קאמער און טוט זיינס, ער קוקט אריין אין זיין עוואנגעליע און שאקלט מיט די ליפן. דער אלטינקער דער זיידע זיצט נעבן זיין בעטל, די דעקעלעך פון זיינע אויגן זשמורען זיך, ער קוקט אויס אויף דער מינוט ווען דער וועכטער וועט אריינקומען און אפשליסן די בעטלעך, ער איז מיד, אים שלעפערט.

טאמער שמיץ? רודין האט מיט מיר גערעדט אז ער ריכט זיך אויף שמיץ, זאג איך, ער האט מיך געבעטן איבערגעבן אז מיר זאלן קיין זאך נישט טון. איז וואס זאגט איר? יעדניצקי שטעלט אן אויף מיר זיינע אויגן, איך דערזעה אין זיי א שפיציג פייערל. איך בין דא א נייער זאג איך און איך ווייס נאך נישט ווי אזוי עס איז דא די פארבינדונג פון אייער קאמער מיט דער צווייטער, צי קאן מען זיך צונויפרעדן? יודניצקי האקט אפ. קיין שום פארבינדונג, און אויב יא איז וואס? שטיין גיט צו, וועגן אנדערע קאמערן איז נישט שייך צו רעדן, אלע אונזערע זענען צעווארפן, איזאלירט. יודניצקי האלט אן זיין שארפקייט וואס גייט איבער אין א בייזקייט. איר זאגט דאך אז רודין האט געבעטן מיר זאלן קיין זאך נישט טון, וואזשע ווילט איר? דאס וואס ער האט געבעטן איז איין זאך, און אפשר האט ער גאר געמיינט מיט דעם אז מיר זאלן יא עפעס טון. זאג איך. א שטייגער וואס? איך וויל הערן פון אייך זאג איך. וועל איך אייך זאגן וואס מען דארף טון, זאגט יודניצקי, וואס? שלאגן קאפ אין וואנט? א טייערע עצה, זאג איך מיט אויפרעגונג, יודניצקי זייעט ארויס דורך די ציין, לאזט מיך צורו. שטיין גיט מיך א צי פארן ארבל און זאגט שטיל, לאָזט אים אָפּ. מיר גײען אָפּ אין אַ זײַט און שטײן זאָגט װײַטער צו מיר, איר זעט דאָך, אַז עפּעס איז נישט אין אָרדענונג מיט אים. ס'איז מיר אַ װוּנדער, װאָס ער האָט אַפֿילו די עטלעכע װערטער אַרױסגערעדט צו אונדז, זינט איך ליג נעבן אים, מערק איך, אַז ער איז אין אַ שרעקלעכן געמיט, נאָך ערגער װי מײַן געמיט. װאָס מײנט איר, חבֿר שטײן? שטײן כאַפּט מיך אָן פֿאַר אַ האַנט. רופט מיך מיט מיין ערשטן נאמען עליק וועט מיר זיין אנגענעמער. לאמיר זיין פריינט איך בעט אייך לאמיר. אדרבה זאג איך אדרבה איר געפעלט מיר. די גאנצע צייט שטיק איך זיך מיט זיך און האב נישט מיט וועמען צו רעדן אפן. רודין איז זיכער א וואוילער אבער אויך מיט אים פיל איך זיך פרעמדליך. מיט אייך האב איך זיך דערפילט נאענט. עס פרייט מיך. אבער פארוואס זאגט איר אז אייער געמיט איז נאך ערגער? וואס איז מיט אייך? און וועמענס געמיט איז עס גוט? איך וועל אייך דערציילן, אבער נישט איצט. איצט פייניגט מיך רודין. וואס טוט זיך מיט אים איצט? האט מען אים גענומען אין קארצער? נאר. צו, די טיר פון קאמער עפנט זיך און עס קומט אריין דער קארידאר וועכטער און שליסט אפ אונזערע בעטלעך, מיר נעמען אן דאס אפשליסן די בעטלעך פאר א גוטן סימן. עליק גיט א פרעג ביים וועכטער וואוהין האט מען אוועקגעפירט רודינען, אין קארצער צי ערגעץ אנדערש? דער וועכטער ענטפערט פריינטליך אז ער ווייסט נישט. דער וועכטער גייט ארויס. מיר לאָזן אַרונטער די בעטלעך און צעלייגן זיך יעדער אויף זײַן געלעגער. ס'איז דער אָנהויב פֿון אַ ווינטער-נאַכט. ס'איז נאָך נישט צײַט צו שלאָפֿן. ביז שלאָפֿן איז נאָך דאָ אַ שעה צוויי אַן ערך. קאָן מען לייענען, אָבער עס לייענט זיך נישט. שטיל, פֿאַרקלעמט, שטיל,

גיי ווייס וואס עס טוט זיך דארט אויף יענער זייט פענסטער, אויף יענער זייט וואנט. קאפיטל זיבעצן איך ליג אויף מיין בעטל, מיינע אויגן אנגעשטעלט צום סופיט, אלע מיינע חושים זענען אנגעצויגן שארף ביז ווייטיג. וואס טוען זיי איצט דארט מיט רודינען? וואס טוען זיי מיט אים? האבן זיי אים אריינגעזעצט נאר אין קארצער אדער שמיץ, שמיץ, גאָט מײַנער, שמיץ! מיט אַ מאָל הער איך אורקעס קול איבער זיך, שטיל, כּמעט װי סודותדיק. איך זעץ זיך אױף, איך זע, אורקע זיצט אױף מײַן בעטל צו פֿיסנס. זײַט נישט בײז אױף מיר, טראַכט נישט אױף מיר, אַז איך בין אַן אױסװוּרף. װאָס פֿאַלט אײַך אײַן, אורקע? איך טראַכט נישט אַזױ װעגן אײַך. איך וויל מיך טאקע, איר ווילט מיך טאקע נאר אירצן? זאגן אייך דא לאזט זיך עפעס נישט מער, אבער דאס איז דאך נישט וויכטיג. נו, פארפאלן? וואס פארפאלן? אורקע, כמעט ווי מיט א שטאמל, וואס דערמאנט מיר זיין אמאליגן אופן רעדן. איך ווייס אליין נישט ווי צו זאגן עס, איך וויל אייך אבער עפעס זאגן, איך וויל. און טראכט נישט אויך אז קאלודניק איז אן אויסווארף. ס'איז פיין פון אייך וואס איר ווילט אים פארענטפערן, אבער ער פירט זיך דאך אויף ווילד, גראב, און אפילו אין אזא רגע. ער וויל זיך ארויסווייזן ערגער ווי ער איז. איך זאג אייך, ער וויל מען זאל טראכטן וועגן אים ערגער. אזא איז ער. איר זעהט, אט ליגט ער און פרעסט זיך אויף. איך וויל אייך עפעס זאגן. איר ווייסט, א גאנצן טאג אז איך הער נישט אויף צו דערמאנען זיך ווי איר פלעגט מיך נעמען אין פעלד אריין, ווי איר האט ארומשפאצירט מיט מיר ביים ברעג וואלד און ביי די הויכע קארן זאנגען, איר זענט געווען דער איינציגער און דער ערשטער אויף דער גאנצער וועלט וואס האט ארויסגעוויזן צו מיר אזא ווארעמקייט. עס פרייט מיך צו הערן אייך רעדן אויף אזא אופן, דעמאלט איז שווער געווען ארויסצוקריגן א ווארט פון אייך, עס פרייט מיך אויך וואס איר געדענקט עס, איך בין געווען ווי א פאריאגטער הונט, א פארשאלטענער, אלע קינדער האבן מיך גערופן חמולע, איך בין עס טאקע געווען, נישט איינמאל האט זיך מיר געוואלט כאפן איינס פון זיי און דערווערגן. אורקע צולאכט זיך מיטאמאל, איר האט מיך געוואלט אויסלערנען ליינען און שרייבן, אבער איך האב זיך נישט אויסגעלערנט, ביז היינט קאן איך עס נישט. פארוואס זענט איר מיטאמאל אוועק פון דארט און אפילו זיך נישט געזעגנט מיט מיר? טאקע דערפאר. וואס מיינט איר דערפאר? דערפאר וואס איר האט געוואלט מיך אויסגלייכן מיט אלע קינדער, לערנען מיט מיר צוזאמען מיט זיי. איך בין נישט געווען זייערס גלייכן און נישט געוואלט עס זיין. נישט געוואלט? ניין, אז איך פלעג ארומגיין מיט אייך אליין איז מיר געווען גוט, איך געדענק ווי איין מאל האט איר מיך גענומען צום וואלד ווייט אהינטערן דארף, ס'איז געווען פארנאכט, מיר זענען געגאנגען אויף א סטעזשקע צווישן צוויי פעלדער מיט הויכע זאנגען, און אנטקעגן אונז איז די זון ארונטער אין וואלד צווישן די בוימער. איר האט געזאגט, איך געדענק עס ווי היינט,

האָט עס מיך עפּעס װי אַ שטאָך געטאָן בײַם האַרצן און עס האָט זיך מיר געװאָלט װײנען. איך האָב געװאָלט אַ ריס טאָן זיך פֿון אָרט און אַנטלױפֿן פֿון אײַך, אָבער איר האָט װידער אַ זאָג געטאָן, דאָס אײגענע, װאָס פֿריִער. קוק, אורקע, ס'איז אונדזער בײדעס זון. יאָ, אַזױ האָט איר געזאָגט, גוטע זון, אונדזער בײדעס זון. און איך בין נישט אנטלאפן. יא יא איך געדענק עס, אז איך פלעג ארומגיין מיט אייך אליין איז מיר געווען גוט, אבער ווען איך האב אנגעהויבן זעהן אז איר רעדט איין אויך די קינדער אין דארף זיי זאלן זיך חבר'ן מיט מיר, בין איך געווארן ברוגז אויף אייך דערפאר. ברוגז דערפאר? יא, דערפאר. איך האב שוין אייך דאך געזאגט, איך בין נישט זייערס גלייכן, איך האב זיי פיינט געהאט, און כדי איך זאָל צוליב זיי אויך אייך נישט אָנהויבן פיינט האָבן, בין איך אַוועק פון דאָרף. איך בין טאַקע אַ גראָבער יונג, אַ ממזר, אָבער אייך פיינט קריגן האָב איך נישט געוואָלט, נישט איינמאָל זינט דעמאָלט דערמאָן איך זיך אָן אייערע ווערטער. זעסט, אורקע, ס'איז אונדזער ביידעס גוטע זון, און יעדעס מאָל ווען איך דערמאָן זיך, גיט עס מיך אַ שטאָך ביים האַרצן. איר וועט לאַכן פון מיר, פארוואס זאל איך לאכן? פארקערט, עס געפעלט מיר ווי איר דערציילט עס, איר דערציילט עס זייער שיין, איך ווינדער זיך אפילו ווי שיין איר דערציילט, איך קען נאך אלץ נישט גלויבן אז דו זענט איר אורקע אין טורמע דא, דערצו נאך א גנב, א פארברעכער, שיער נישט א מערדער, כאפט

לכתחילה האב איך טאקע געוואלט קומען זעגענען זיך מיט אייך, אבער איך האב דאך געוואוסט אז איר וועט נעמען איינ'טענה'ן מיט מיר און מיך וועלן פארהאלטן, האב איך זיך אויפגעהויבן און אוועק. ס'איז שוין געווען נאכט ווען איך בין אנגעקומען אין שטעטל, א פינסטערע נאכט און א קאלטע. איך האב זיך ארומגעדרייט איבער'ן ליידיגן מארק, געזוכט אן ארט אויף דער ערד צווישן די קרעמלעך וואו צו לייגן זיך און איבערשלאפן, נישט געפונען. בין איך אוועק, ארומשלעפן זיך איבער די זייטיגע געסלעך, און איך בין, איך ווייס נישט אליין ווי אזוי און צוליב וואס, פארקראכן צום געסל וואו מיין מאמע מיט איר מאן דעם שוסטער האבן געוואוינט. איך בין פארביי געגאנגען איר שטיבל עטליכע מאל הין און צוריק, די פענסטערלעך זענען געווען פינסטער, כ'האב זיך געלאזט גיין צוריק צום מארק. ערשט עימיצער גייט מיר אנטקעגן, איך שטויס זיך אן אז אין דער פינסטערניש אין דעם מענטש, ערשט זי, די מאמע מיינע, וואס לייקנט אז איך בין אירער. דאס בלוט איז מיר איינגעפאלן, איך האב א געשריי געטאן, איך געדענק נישט וואס, אויך זי האט א געשריי געטאן און גענומען אנטלויפן, לויפן צו איר שטיבל. איך בין איר נאָכגעלאָפֿן און געכאַפּט זי, אַרומגעקלאַמערט זי מיט מײַנע אָרעמס װי מיט שטײַפֿע רײפֿן, אַזױ װי איך װאָלט װעלן זי דערדריקן. זי האָט גענומען װײנען, העשען אױפֿן קול, גענומען בעטן זיך איך זאָל זי אָפּלאָזן. האָב רחמנות אױף מיר, האָט זי געבעטן, האָב רחמנות! מײַן פּנים האָט אָנגערירט אירע אַקסלען, איר ברוסט, מײַנע אבֿרים האָבן זיך געװאָרפֿן, דערפֿילנדיק איר װאַרעמקײט, און איך האָב זיך געבעטן, האָב רחמנות אױף מיר, איך האָב נישט װוּ צו זײַן. אָבער זי האָט גענומען שרײַען, פֿאַרגעס מיך, לאָז מיך אָפּ! איך האָב אַרײַנגעלײגט מײַן האַנט אױף איר מױל, פֿאַרשטיקט איר קול, און מיט אַ צװײטע האַנט אַרומגעכאַפּט איר האַלדז, װי, װי צום דערװערגן זי. מיט אַ מאָל האָט זיך. האבן זיך מיינע קני ווי א ברוך געטאן און איך האב זיך אראפגעלאזט צו דער ערד. אנטלויף! האב איך געיאמערט. אנטלויף! זי איז אנטלאפן. געלאפן צו איר שטיבל. איך האב זיך אויפגעהויבן דערנאך, צוגעשלעפט זיך צו איר שטיבל, געשטאנען א וויילע, געקוקט אויף די שייבעלעך פון פענסטערל, גענומען א שטיין און אריינגעשליידערט אים אין פענסטערל אריין, אלע שייבלעך זענען צעבראזגעט געווארן, פון דארט בין איך אוועק צום רב'ס הויז אויפן הויכן בארג, אנגעקלאפט אין טיר, ס'איז ארויסגעקומען די רביצן, איך בין אורקע דער זאמדפירער האב איך געזאגט, איך וויל זען דעם רב, איך האב א דין תורה. די רביצן האט אפילו קיין ווארט נישט גענטפערט, פארהאקט די טיר מיר אונטער די נאז, האב איך אויפגעהויבן א שטיין און אויסגעהאקט אויך ביים רב א שויב און בין אוועק. און ווי האט איר זיך געטראפן מיט אייער קאלאדניקן? טאקע נישט ווייט פון שטעטל. נו, נעמט נישט פאר אומגוט וואס איך האב אייך אָנגעהאַקט אַ קאָפּ. אורקע הײבט זיך אױף און גײט אַװעק צו זיך, ציט זיך אױס אױף זײַן בעטל. קאָלאָדניק זע איך באַגעגנט אים מיט אַ בײז געמורמל. ער ביטערט עפּעס אין אים אַרײַן. אורקע אָבער ענטפֿערט אים נישט, ליגט מיטן פּנים אָפּגעקערט אין אַ זײַט. עס דערהערט זיך מיט אַ מאָל, װי מע שליסט אױף די טיר. די טיר עפֿנט זיך און צװײ װעכטער פֿירן אַרײַן אונטער די הענט אַ טױט-בלאַסן רודינען. די װעכטער פֿירן צו רודינען צו זײַן בעטל, לײגן אים אַװעק, גיבן אַ זאָג צו עליקן און צו מיר, לײגט אים קאַלטע טיכער צום לײַב. זאָגן עס אָפּ און גײען אַרױס. די טיר פֿאַרשליסט זיך. אַלע אױף זײערע בעטלעך זעצן זיך אױף, דורכגענומענע מיט גרױל, אַחוץ יעדניצקי און קאָלאָדניק, זײ ליגן װי פֿאַרשטײנערטע, מיט די פּענעמער צוגעדריקט צו דער פֿענצטער-װאַנט, און קײנער קאָן נישט זען, װאָס אױף זײערע פּענעמער טוט זיך. רודין, ווי די וועכטער האָבן אים אַוועקגעלייגט אויפן בעטל, ליגט ווייטער אַזוי אויסגעצויגן, מיטן פּנים און מיטן בויך אַראָפּ, קיין שאָרך נישט פון אים, קיין קלאַנג, דער קאָפּ אַביסל פאַרדרייט אויף אַ זייט. עליק און איך איילן צו צו אים. מיט טרייסלנדיקע הענט צי איך אַרונטער זיינע קוים פאַרבינדענע הויזן און הייב אויף זיין לייוונטן העמד. אין די אויגן גייט פֿינצטער ווי איך דערזע זײַן געשמיסן לײַב, רויטע שאַרפֿע פּאַסן אַרײַנגעשניטענע טיף אין הויט, מערסטנס אין דער ברייט, אויך אייניקע פּאַסן אין דער לענג, פֿון האַלדז אַרונטער ביז אונטער די קני, אַלע פּאַסן אויפֿגעלאָפֿן פֿלאַמיק ווי אַ פֿײַער וואָלט זיי דורכגענומען, דאָ און דאָרט ווײַזן זיך רינעלעך בלוט.

אין קאלט וואסער און נעמען צולייגן זיי צו רודינ'ס לייב, א האנטוך ארויף א האנטוך אראפ, נאכאנאנד נאכאנאנד, כדי וואס מער צו קילן די צעפאסעוועטע פלאמעקייט, אויך די קרימינעלע גייען אראפ פון זייערע בעטלעך, קוקן שווייגנדיגע ווי מיר בייטן די טיכער, אפילו קאלאדניק האט זיך אויפגעהויבן און ווייטאגדיג געפייערט מיט די אויגן. איין איינציגער וואס גיט זיך נישט קיין ריר איז יעדניצקי. זיין אומבאוועגליך ליגן ווארפט אן אויף מיר און אויף עליקן ממש א שרעק, נאך מער ווי דאס ליגן פון רודינען. וואס באדייט עס? פרעג איך א דערשטוינטער עליקן. נישט איצט צו רעדן וועגן דעם, איך האב מורא אז ער גייט ארונטער פון זינען. זאל איך אפשר צוגיין צו אים רעדן מיט אים? ניין, טוט עס נישט, ס'איז דאך א חרפה פאר די קרימינעלע. זיין ליגן מיטן פנים אפגעקערט פון אלעמען, איז דאך כמעט אזוי שרעקליך ווי רודינ'ס ליגן א געשמיסענער. יא, אבער לאזט אים צורו, איז עליק באשטאנען, אונזער זארג איז איצט רודין, נישט ער. מיט אונזער קורצן שמועס אט דעם ווארפן מיר זיך דורך, ווען מיר האלטן אין איין בייטן די טיכער אויף רודינ'ס לייב. רודין ליגט מיטן בויך אראפ, רירט זיך נישט, ווי אַ פֿאַרזונקענער אין תּהום פֿון ווייטיק. ער לאָזט נישט אַרויס קיין קלאַנג, אַפֿילו נישט קיין קרעכץ. קומט דער געדאַנק, צי איז ער נישט אין חלשות? ניין, ער איז נישט אין חלשות, דאָס זעען מיר אין דער רעגולערקייט פֿון זיין אָטעמען. איך בייג זיך איין, זוך ווי אַריינצוקוקן אים אין פּנים, איך זוך זיינע אויגן, איך דערזע זיי, זיי זענען האַלב-אָפֿן, און אָט עפֿענען זיי זיך אין גאַנצן, זיי עפענען זיך. זיי עפענען זיך. קאפיטל אַכצן דער געשמיסענער ראדין שטעלט אן זיינע שווארצאפלען אויף מיר, זיי קוקן אויף מיר און ס'איז נישטא קיין גרויל אין זיי, די באקן זיינע בלאס, די ליפן האלב צוגעמאכט, איבערן שלייף פון זיין שטערן רינט א קליין טראפענדל שווייס, די האלב צוגעמאכטע ליפן עפענען זיך מערער און מערער, די אויגן צעשפרייטן זיך נאך אפענער, איך וואלט שווערן אז איך זע טרערן אין זיי. אלץ אין מיר ווערט צונויפגעקלעמט, אין האלז נעמט ווערגן, אט וויל איך אויסברעכן אין א געוויין, מיט אלע כוחות דערשטיק איך עס אין זיך, איך מאך זיך הארץ, איך לייג ארויף מיין האנט אויף ראדינ'ס שטערן שלייף און וויש אפ דעם שווייס פון אים. ראדין זאגט מיט א שווערער שטימע, א דאנק. זיין דאנק ווירקט אויף מיר און אויף אליק'ן ווי א בשורה אז ער קומט צו זיך. מיר קוקן זיך איבער און מיר זענען גליקליך, מיר הערן נישט אויף צו בייטן נאכאנאנד די נאסע טיכער, מיר ווערן מיד, אבער מיר פילן בפועל ממש ווי מיט יעדן ארויפגעלייגטן פרישן נאסן האנטוך

לייב. איך ווייס נישט וואס עס באדייט דאס ברענעניש פון דעם שגעון אין מיין מח. איך פיל מיך ווי אלץ ארום מיר וואלט זיך געדרייט און געשווינדלט, און ווי איך וואלט זיך נישט געשפירט פעסט אין זיך און זיכער אויף מיין בעטל וואס איז אין שכנות אקוראט נעבן דעם בעטל פונעם געשמיסענעם לייב.

איז אײַך בעסער, חבֿר ראָדין? יאָ, אַ דאַנק, זאָגן ראָדינס ליפּן, װאָס הײבן אָן אױפֿגײן אין אַזאַ מין אױסגעקרימט פֿון געצװוּנגענעם שמײכל. אַ ריר טאָן זיך אָבער מיטן קערפּער קאָן ער נאָך נישט. ער פּרובירט און הערט אױף. בײַ יעדן פּרוּװ רײַסט זיך אַרױס פֿון זײַן האַלדז אַ שטילער קרעכץ.

ער גיט איבער פֿון צײַט צו צײַט אַ דרײ זײַן פּנים צו מיר און צו עליקן, און זײַנע אױגן קוקן אױף אונדז מיט דורכנעמענדיקער דאַנקשאַפֿט. מיר העלפֿן אים אײַנאָרדענען זיך בעסער אױף זײַן מאַטראַץ, לײגן אים צו נײַע טיכער צום לײַב און נעמען זיך אַלײן אױסלײגן אױף אונדזערע געלעגערס צו מאַכן נאַכט. איך בין דער נאָענטסטער צו אים, נעם איך איבער די גאַנצע אַרבעט פֿון בײַטן די טיכער, עליקן,

עליק פרובירט אבער אן דערפאלג. זינט מען האט אריינגעפירט רודינען א געשמיסענעם איז די גאנצע צייט אין קאמער געהאנגען א טויטע שטילקייט, קיינער האט נישט ארויסגערעדט קיין ווארט, אחוץ די פאר ווערטער וועגן איבערלייגן די טיכער אויף רודינ'ס לייב און וועגן אנבאטן זיך צו העלפן אין דעם מיר און עליקן. יעדער איינער איז געזעסן איינגעטייעט, אפילו קאלאדניק, יעדער האט געווארט אויף דער רגע ווען פון רודינ'ס מויל וועט זיך דערהערן א מינדסטער קלאנג, אלע האבן לייכטער אפגעאטעמט ווען דער קלאנג ווי א קרעכץ איז געקומען. דער קרעכץ איז געקומען.

איך בייט איבער די טיכער און צי זיך פלינק אויס צוריק אויף מיין געלעגער. יעדעס מאל וואס איך טו עס, ווער איך ווי צום ערשטן מאל אויפס ניי אויפגערודערט פונעם אויפדעקן דאס געשמיסענע לייב. יעדעס מאל גיט מיר א זעץ אין די שלייפן אזא שטראם פון אונטן פון הארץ ארויפצו, יעדעס מאל גיט זיך מיר א דריי אין מח א קנויל אזא לייב, איך קאָן עס נישט באַנעמען. פּאַסן רעכטס, פּאַסן לינקס, פּאַסן פֿון אויבן אַראָפּ, ווײַס און רויט. וויל איך ליגן מיטן פּנים צו רודינען, איך וויל דערהיטן ווען ער וועט זיך געבן אַ ריר מיטן גאַנצן גוף מיט זײַנעם, נעמען רעדן צו אים, אָבער איך זע, אַז ס'איז נאָך נישט צײַט. איך וואַרט, אַז ער זאָל עס טאָן, ער זאָל אָנהויבן רעדן, אָבער ער טוט עס נישט. ער ליגט מיטן בויך אראפ און שווייגט. ווילאנג וועט ער שווייגן? ווילאנג? און צוריקגערעדט, וואס זאל ער זאגן? וואס זאל ער דערציילן? דערציילן? צי קאן ער דערציילן וועגן שמיץ? צי קאן ער דערציילן וואס ער האט איבערגעלעבט ליגנדיג אונטער דעם שמייסער'ס הענט? יא, יא, וואס ער האט איבערגעלעבט. אבער צו וואס דארף איך עס וויסן, וואס ער האט איבערגעלעבט? אומזין פון נייגעריגקייט. אומזין, אומזין. און צי קאָן מען גאָר וויסן, צי קאָן מען? איבערגעלעבט? קאָלאָדניק ליגט איבערגעדעקט מיטן צודעק ביז, ביז די אויגן, זעען זיך אַרויס זיינע אויגן ווי פון אַ גרוב אַרויס, זיי קוקן שניידיק, זיין שטערן קנייטשיק, חושך צווישן די קנייטשן, די פינגער פון זיינע פיס רוקן זיך אַרויס פון אונטערן צודעק, איין פוס לענגער, איין פוס קערצער.

ער ציילט נאכאמאל איבער זיין קישעלע, פאלט צו צו דעם און גיט ווידער א הייב אויף דעם קאפ זיינעם ווי אין א פארצווייפלונג, וואס איז נישט אין זיין טבע. ווען ער הייבט אויף דעם קאפ גיבן זיך זיינע נאכטיגע אויגן א שטעל אן צום געלעגער וואו עס ליגט רודין, זיינע ליפן צעשאקלען זיך. ס'איז קלאר אז דאס וואס איז געשען מיט רודינען האט דעם אלטן אינגאנצן צערודערט. ער גיט ווידער א צלם איבער זיין געלעגער און פאלט אריין אין דער צלמדיקייט ווי אין א זינקעניש. און אין ווינקל אין דער הויך אויף דער וואנט הענגט דער ניינטער. איצט, אין דער געשמיסענער נאכט, קוקט זיך אוודאי קיינער נישט אום אויף אים, דאס אויג גיט אמאל א זייטיקן קוק אויף אים און כאפט זיך אוועק אויף צוריק, ער הענגט אויף דער וואנט.

עליק קאָן עס נישט פֿאַרטראָגן און נעמט אַ שלאָגן זיך אַליין מיט די הענט אין די אייגענע שלייפֿן. איך באַרויִק אים, כאָטש אין זיך אַליין האַמערט די אומרו און די שטוינונג איבער ייִדניצקיס אומפֿאַרשטענדלעכער פֿאַרגליווערונג. מיט אַ מאָל גיט זיך ייִדניצקי אַ הייב אויף, אַ שפּרינג אַראָפּ פֿון זײַן געלעגער, יאָגט צו צו רודינען, בייגט זיך אײַן איבער אים און נעמט פֿליסטערן. פארגיט מיר, פארגיט מיר חבר רודין. און אויך צו מיר גיט ער זיך א ווענד מיטן זעלבן טאן, אויך איר פארגיט מיר, איך בעט, איך בעט, פארגיט מיר. און איידער איך האב צייט עפעס צו ענטפערן אים, גיט ער א פאל צו צו רודינען מיטן קאפ צו רודינס לייב, כאפט עס ארום מיט זיינע ביידע ארעמס, נעמט עס צודריקן צו זיך, אזש רודין לאזט ארויס א וויי געשריי איבער דער גאנצער שטילקייט פון דער נאכט.